דף סמך ד, עמוד ב', די לעצטע פיר שורות פון עמוד. אמר רבי יוסי, לא פסק שעורים אלא רבי ישמעאל, אין דער משנה געשטאנען ווען איינער באשטימט איינער זאל געבן זאל שפייזן זיין פרוי, צי זי וויל אזוי באזונדער ביידע באשטייען אדער צוליב א נדר, ווערט דערמאנט וואס מען דארף איר געבן צו עסן, אדער שני קבין חיטין, דורך דער וואך זאל זי האבן שני קבין חיטין, אדער ארבעה קבין שעורים, שטייט נאכהער אין דער משנה לא פסק אז ר' יוסי זאגט לא פסק לה שעורים אלא ר' ישמעאל שהיה סמוך לאדום, הייסט דאס אז נאר סמוך לאדום דארט וואקסט שעורים, ערגעץ אנדערש עקזיסטירט נישט קיין שעורים, פרעגט די גמרא אלא באדום היא דאכלן שעורים, נאר אין אדום עסט מען שעורים, בכולי עלמא אומעדום לא אכלי עסט מען נישט קיין שעורים, וואס איז די פשט וואס ר' יוסי זאגט נאר ר' ישמעאל וואס איז געווען סמוך לאדום האט ער באשטימט שעורים? ענטפערט די גמרא, הכי קאמר, אין דער משנה איז דאך געשטאנען אז מען גיט שעורים טאפלט פון חיטין, פון חיטין באשטימט מען פאר איר צוויי קבין און שעורים פיר, זאגט ער לא פסק שעורים כפליים בחיטין אז מען זאל געבן שעורים טאפלט ווי חיטין, דאס איז נאר דאס האט נאר געגעבן רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום, מפני ששעורים אדומיות. ווייל די גערשטן פון אדום רעות הן, זענען שלעכט, איז אנשטאט צוויי חיטים דארף מען געבן פיר שעורים, אבער אנדערע ערטער דארף נישט זיין כפליים. נאך איז געשטאנען אין דער משנה, ונותן לה חצי קב קטנית, אז מען גיט איר קטניות בינס אויף א וואך א האלבן קב, זאגט די גמרא, ואילו יין לא קתני, אז מען דארף פאר איר באשטימען וויין, ווערט נישט דערמאנט אין דער משנה, מסייע ליה לרב לאזר, פון דעם איז א ראיה צו רב לאזר'ן, דאמר רב לאזר, רב לאזר האט געזאגט, אין פוסקים יינות לאשה, ווען מען באשטימט די מזונות פאר א פרוי, קיין וויין טוט מען נישט באשטימען, ווייל וויין מאכט איר צוגעוואינען צו תאוות תשמיש,

און מיינע געטראנקען, און וואזשע מיינט מען דאס אויב מים מיינט מען דאך דאס נישט, ווייל מים ווערט דאך שוין פריער דערמאנט אין מימי, וואזשע איז די טייטש שקויי, מיינט מען דאס אבער אויך נישט קיין וויין, ווייל וויין איז נישט א סדר פון א פרוי זאל טרינקען, נאר מען מיינט דברים שהאשה משתוקקת עליהם, אזעלכע זאכן וואס די פרוי גלייכט צו האבן, ומאי נינהו, וואס זענען די זאכן, תכשיטים. דרש ר' יהודה איש כפר נבוריא ואמרי לה איש כפר נפור חיל. אנדערע זאגן פון א צווייטן ארט איז ער געוועזן. מנין פון וואנעט ווייס איך שאין פוסקין יינות לאישה ווען מ'באשטימט שפייז פאר א פרוי וויפיל מען דארף איר געבן אויסצוהאלטן, גיט מען נישט קיין וויין, שנאמר שטייט אין פסוק, ותקם חנה, חנה איז אויפגעשטאנען, אחר אכלה, נאכדעם ווי זי האט געגעסן, בשילה, אין שילה, ואחר שתה, נאכדעם, נאך דעם טרינקען, איז שתה שטייט אין פסוק, נאכן טרינקען, ולא שתת, ס'שטייט נישט אז זי האט געטרינקען. איז פון דעם א ראיה אז א פרוי טרינקט נישט קיין וויין, סתם שתיה זעט אויס איז וויין. נאך איר עסן, ווי תוספות איז מסביר ווי עס וואלט געשטאנען מפיק, פרעגט די גמרא אלא מעתה, אויב אזוי יא, ווייל עס שטייט נישט ביי איר דערמאנט אז זי האט געטרינקען, דעריבער זאגסטו אז מען טוט נישט באשטימען קיין וויין פאר א פרוי, אכלה ולא אכלו הכי נמי, וועסט אויך גיין טייטשן אכלה נאר זי האט געגעסן, און אבער א איש דארף נישט עסן, וועט אויסקומען א געוויסן פאל מען דארף באשטימען מזונות לאיש, למשל איינער איז געגאנגען למדינת הים, ער האט איבערגעלאזט קליינע קינדער, וועל איך זאגן אז מען דארף נישט באשטימען פאר קיין איש? ווייל ער ווייל עסן ווייל דו וועסט זאגן ווייל עס שטייט נאר דערמאנט ביי איר אכלה זאגט די גמרא אונזער דיוק איז אזוי אנן מיר מדשני קרא בדיבוריה קאמרינן דער פסוק איז משנה מיט זיין לשון מכדי בגוה קא עסיק ואתי דער פסוק רעדט זיך דאך וועגן איר. מאי טעמא שני, פארוואס האט דער פסוק משנה געווען, שטייט אכלה, האט געדארפן אויך שטיין שתת, שמע מינה איז א ראיה פון דעם שינוי, שתה, שתה, נאכן טרינקען, ולא שתת, אבער פאר איר איז נישטא קיין חיוב, ביי איר איז נישט א סדר אז זי זאל טרינקען. תוספות איז דא מסביר, אין אמת'ן שטייט דאך דערמאנט אז חנה האט נישט געגעסן, אזוי שטייט דאך אין פסוק ותבכה ולא תאכל, זי האט געוויינט זי האט נישט געגעסן, נו איך טוה דרשנ'ען, ותקם חנה אחרי אכלה, נאך דער צייט וואס זי האט געדארפן עסן, אבער דער פסוק זאגט נישט שתתה, ווייל ס'איז נישט דער סדר אז א פרוי זאל טרינקען וויין, זאגט די גמרא מיתיבי, כ'על דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט רגילה אז די פרוי בחיי בעלה איז זי געווען געוואוינט צו טרינקען וויין, נותנים לה, איך וועל דאך זאגן אן אלמנה מ'גיט איר מזונות צו משרה גיט מען יא וויין, זעה איך דאך אז די סדר פון א פרוי איז יא צו טרינקען וויין, זאגט די גמרא רגילה שאני, אויב זי איז געוואוינט צו טרינקען וויין, ס'איז נישט ביי איר קיין חידוש, איז דאס אויף וועגן דער לשון כבר דשה בו, דאס איז נישט מאכט נישט איר ווי מען זאגט גרויס איר דעת, דאמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל, רגילה, א פרוי איז געוואוינט צו טרינקען וויין, איז דעמאלט ווען מען דארף פאר איר באשטימען מזונות, נותנים לה כוס אחד, דארף מען באשטימען פאר איר איין כוס וויין. שאינה רגילה, אז זי איז נישט געוואוינט צו טרינקען קיין וויין, נותנים לה גיט מען איר שני כוסות. פרעגט די גמרא מאי קאמר, וואס איז די פשט, אויב אינה רגילה זאל מען געבן מער, אינה רגילה זאגט מען דאך איז טויג דאך איז גארנישט, אמר אביי הכי קאמר, האט אביי געזאגט די פשט איז אזוי, רגילה בפני בעלה. שני כוסות, אויב זי איז געוואוינט צו טרינקען בפני בעלה צוויי כוסות וויין, איז שלא בפני בעלה, נותנים לה, גיט מען איר ווינציגער, גיט מען איר כוס אחד, אינה רגילה אז זי איז נישט געוואוינט בפני בעלה אלא כוס אחד, איז שלא בפני בעלה, אין נותנים לה כל עיקר, גיט מען איר גארנישט נישט, אין תוספות גייט שוין איינלערנען דאס לשון, דער פשט פון שמואל'ן זאגט תוספות איז אזוי, תוספות דיבור המתחיל אינה, רגילה גיט מען איר איין כוס, וואס איז דער טייטש רגילה? אז זי איז געווען געוואוינט מיט צוויי כוסות, גיט מען איר איין כוס, שאינה רגילה נותנים לה שני כוסות איז דער טייטש אז זי איז נישט געווען רגילה, נותנים לה מ'זאל איר פריער געבן צוויי כוסות, דעמאלט קריגט זי גארנישט מער. ואי בעית אימא, דו ווילסט זיך דאס זאגן, רגילה, דאס וואס דארטן שטייט אז רגילה גיט מען איר וויין, מיינט מען נישט וויין צו טרינקען, ניין, וויין צו טרינקען גיט מען איר נישט, נאר נותנים לה, מען גיט איר, לציקי קדירה, אריינצוטאן אין דעם טאפשל די געקעכטס זאל זיין געשמאקער, דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן, רבי אבהו האט דערציילט פון רבי יוחנן, מעשה בכלתו של נקדימון בן גוריון, ס'איז געווען א מעשה ביי דער שנור פון נקדימון בן גוריון, שפסקו לה חכמים, די חכמים האבן איר באשטימט, סאתים יין, צוויי סאה וויין, לציקי קדירה, מ'זאל וואס מ'דארף האבן אריינצוטאן אין די געקעכטס זאל באקומען א טעם, מ'זאל דאס איר געבן מערב שבת לערב שבת. געווען זייער רייך. אמרה להם האט זי געזאגט צו די חכמים, כך תפסקו אזוי זאלט איר באשטימען לבנותיכם צו אייערע טעכטער. תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שומרת יבם היתה, זי איז געווען א שומרת יבם, ולא ענו אחריה אמן, מען האט נישט געענטפערט אמן אז ביי בנותיכם זאל אויכעט זיין א שומרת יבם, זי האט געמיינט אז מען זאל זיין רייך. תנא,

גלייכן. אמר רבא האט רבא געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט אז א פרוי זאל נישט טרינקען קיין וויין אלא שאין בעלה עמה, ווען דער מאן איז נישט דא מיט איר, אבל בעלה עמה, ווען זי איז צוזאמען מיטן מאן, לית לן בה, ארט מען נישט, מעג זי טרינקען וויין. פרעגט די גמרא, והא חנה דבעלה עמה הוה, חנה איז דאך געווען דער מאן מיט איר, און דאך האט מען דאך אפגעלערנט פון דעם פסוק ווייל עס שטייט ביי חנה'ן אחרי אכלה נאכדעם זי האט געגעסן, ואחרי שתה, ס'שטייט נישט שתתה זי האט געטרינקען, נאר שטייט שתה נאכדעם טרינקען, אז עס איז נישט א סדר פון א פרוי צו טרינקען, ווייזט דאך אויס אפילו בעלה עמה איז אויך נישט א סדר אז א פרוי זאל טרינקען וויין, זאגט די גמרא, אכסנאי שאני, דעמאלט ווען מ'איז נישט אינדערהיים מ'איז א גאסט, איז אפילו די פרוי איז צוזאמען מיט די מאן איז אויך נישט דער סדר אז א פרוי זאל טרינקען וויין. דאמר רב הונא, רב הונא האט געזאגט מנין, פון וואנען ווייס איך, לאכסנאי שאסור בתשמיש המיטה, שנאמר שטייט אין פסוק, וישכימו בבוקר, אלקנה מיט חנה'ן האבן זיך געפדערט אינדערפרי, וישתחוו לפני השם, וישובו ויבואו אל ביתם, זיי זענען זיך צוריק געקערט אהיים געקומען הרמתה, וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה השם, השתא אין, אבער מעיקרא לא, פארוואס פריער נישט? ווייל פריער איז געווען אן אכסנאי און אן אכסנאי איז אסור בתשמיש. דערציילט די גמרא א מעשה, חומא דביתהו דאביי, חומא דאס איז דער נאמען פון דער פרוי פון אביי, אביי איז שוין געהאט געשטארבן, אתאי לקמיה דרבא זי איז געקומען פאר רבא'ן, אמרה ליה זי האט געזאגט צו רבא'ן, פסוק לי מזוני, אלס אלמנה זאל מען באשטימען א מזונות, פסק לה, האט מען באשטימט, האט זי געזאגט פסוק פסוק לי חמרא, באשטימט פאר מיר וויין, אמר לה, האט רבא געזאגט צו איר, ידענא ביה בנחמני, איך ווייס אין אביי'ן דלא הוה שתי חמרא, אז ער האט נישט געטרינקט ווען דער מאן האט געלעבט, האסטו נישט געטרינקען קיין וויין, איז ער, וואָס זאָלסטו יעצט טרינקען וויין? אמרה ליה, האָט חומא געזאָגט צו רבא'ן, חיי דמר, איך שווער, דהוי משקי ליה האָט געגעבן צו טרינקען וויין בשופרזי. שופרזי ווערט אָנגערופן אזעלכע לאנגע לאנגע בעכערס. כי האי, זי האָט געוויזן אויף איר האנט, ווי איר האנט איז אזוי גרויס, אזעלכע לאנגע כוסות ווי די האנט איז. בהדי דקא מחויא ליה, ווען זי האט געוויזן די די האנט האט זי אזוי אויך געוויזן ווי גרויס די כוסות זענען געווען, איגלי דרעא, האט זיך אויפגעדעקט איר האנט, נפל נהורא בבי דינא, ס'איז געווארן ליכטיג אין די בית מדרש, קם רבא, רבא איז אויפגעשטאנען, על לביתיה, ער איז אהיים געגאנגען, תבעה לבת רב חסדא, ער האט געמאנט זיין פרוי, זיין פרוי איז געווען בת רב חסדא אויף תשמיש. אמרה ליה בת רב חסדא, האט רבא'ס פרוי געזאגט צו אים, מאן הוה האידנא בבי דינא, ווער איז יעצט געווען ביי דעם בית דין? אמר לה, האט ער געזאגט צו איר, חומא דביתהו דאביי, נפקא אבתרה, איז זי

קטלת ליך תּלתא. דרײַ מענער, צו וועמען דו האָסט געהאַט חתונה געהאַט, זענען שוין געשטאָרבן. ממילא טאָרסטו דאָך שוין נישט חתונה האָבן, האָסט דאָך שוין דעם דין, ווי מע זאָגט, פֿון אַ קטלנית. ואתת למיקטל, און דו קומסט הרגענען אַחרינא. זי איז גאָר נישט אויסן געווען, ס'האָט זיך פּונקט אָפּגעדעקט, נאָר זי האָט איר חושד געווען, אַז זי האָט געוואָלט געפֿאַלן צו רבֿאן, אילו פאקטיש יעדע אגדתא איז דא אין דעם באהאלטענע סודות וואס פאר א ווערטער איז דא נאר מען קען עס פארשטיין ווי די גמרא זאגט אפילו די גמרא איז אויך שווער די גמרא זאגט כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ס'איז דא דא זאכן וועלכע מען קען עס נישט פארשטיין דערציילט די גמרא א מעשה דביתהו דרב יוסף בריה דרבא די פרוי פון רב יוסף'ן די זון פון רבא'ן אתאי לקמיה דרב נחמיה בריה דרב יוסף, זי איז געקומען פאר רב נחמיה'ן דער זון פון רב יוסף'ן, אמרה ליה, זי האט געזאגט צו אים, פסוק לי מזוני, איז א אלמנה מען זאל באשטימען די מען דארף די יורשים דארפן דאך שפייזן די אלמנה, פסק לה, האט ער באשטימט, פסוק לי חמרא, באשטימט פאר מיר וויין, פסק לה האט ער איר באשטימט, אמר לה האט ער געזאגט צו איר, ידענא בבני מחוזא, איך ווייס ביי די מענטשן פון מחוזא, דשתו חמרא, זיי טרינקען וויין. דערציילט די גמרא די מעשה, די פרוי דרב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל פון די שטאט דויל, אתאי לקמיה דרב יוסף, זי איז געקומען פאר רבי יוספ'ן, אמרה ליה, האט זי געזאגט צו אים, פסוק לי מזוני, באשטים פאר מיר מזונות וואס קומט צו אלמנה, פסק לה האט ער באשטימט. פסוק לי חמרא, באשטימט פאר מיר וויין, פסק לה האט ער באשטימט, האט זי געזאגט, פסוק לי שיראי, באשטימט פאר מיר זיידענע מלבושים, אמר לה האט ער געזאגט צו איר, שיראי למה, וואס דארפסטו האבן זיידענע מלבושים, אמרה ליה, האט זי געזאגט צו אים, לך צו דיר, ולחברך צו דיינע חברים, ולחברורך, דאס הייסט, כדי איך איך וויל נישט ווערן פארשעמט אויף די מענטשן פון דעם ערשטן כבוד וואס איך האב געהאט, אין דער אין דער משנה איז געוועזן אז א חוץ די זאכן וואס ער דארף געבן די פרוי צו עסן, אויב זי איז סעפערירט פון אים, זיי האבן באשלאסן א געוויסע צייט וועלן זיי זיין באזונדער ביידע באשטייען, איז ונותן לה ער דארף איר געבן מטה א בעט,

אמאליגע צייטן, אזוי ווי היינט איז פארהאן ספרינגס, איז אמאל געווען די בעט אנגעצויגן מיט שטריק, און אויבן אויף די שטריק איז געליגן א פעל, אויסגעצויגן לעדער, איז אויב מען האט מען דאך שוין אויף וואס צו ליגן, וואזשע דארף מען געבן מפץ און מחצלת? אמר רב פפא, האט רב רב פפא געזאגט, באתרא אזא אן ארט דנהיגי מ'פירט זיך דמלו פוריא בחבלי, אז די בעט איז נאר פארהאנען שטריק, מען טוט נישט ארויף לייגן אויבן אויף די בעט, אדער אנשטאט א מאטראץ טוט מען נישט אוועק לייגן קיין נאר, נאר מען טוט נאר ווי מען זאגט שטריק, דמבגר לה, דאס ווי מען זאגט מאכט איר אלט, בלשון בוגרת איז די טייטש אלט, דעריבער דארף מען אויף די שטריק דארף מען ארויף לייגן תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט אין נותנין לה כר וכסת, מען גיט איר נישט קיין קישן און א מאטראץ, צו א צודעק איז דא א שאלה. משום רב נתן אמרו, אין נאמען פון רב נתן האט מען געזאגט, נותנין לה כר וכסת, מ'גיט איר יא בעטגעוואנט. פרעגט די גמרא היכי דמי וויאזוי רעדט זיך דא, אי דאורחה, אויב די דרך בנות משפחתו טוען שלאפן מיט בעטגעוואנט, איז דאך ווען זי האט חתונה דארף זי נישט זיין ערגער. מאי טעמא דתנא-קמא, וואס איז דער טעם פון תנא-קמא אז מען גיט איר נישט, ואי דלאו אורחה, עס איז נישט איר סדר, מאי טעמא דרבי נתן וואס אז מען גיט יא, זאגט די גמרא לא צריכא, דא רעדט זייער מחלוקת איז כגון דאורחיה דידיה. זיין סדר פון זיין משפחה שלאפט מען יא אויף כרים וכסתות, ולאו אורחה דידה, איהר משפחה איז נישט אזוי דער סדר, איהר משפחה איז א נידריגער סטאנדארט, תנא קמא סבר דער תנא קמא זאגט, אמר לה זאגט צו איהר, כי אזילנא ווען איך וועל גיין צו דיר שקילנא להו וועל איך נעמען מיט די בעטגעוואנט, וכי אתינא ווען איך קום מייתינא להו בהדאי, וועל איך צוברענגען מיט מיר, דעריבער זאגט דער תנא קמא, אין נותנים לה כר וכסת. ורבי נתן סבר, רבי נתן זאגט, אמרה ליה זי זאגט צו אים זימנין אנדערע מאל דמיתרמי בין השמשות, דו וועסט קומען בין השמשות, ווי מען זאגט פרייטאג פארנאכט, ולא מצית מייתית להו, וועסט נישט קענען ברענגען, ושקלת להו לדידי, וועסט צונעמען. מיינע, און מיין מפץ און מחצלת, ומגנית לי, דו וועסט מיר לייגן שלאפן על ארעא, דעריבער זאגט ער אז זי זאל אויכעט האבן כרים וכסתות. די תוספות פרעגט אויב אזוי זאל זיין גענוג צו געבן צוויי מפצן, וועט זיין איינס פאר אים איינס פאר איר, זאגט תוספות ווייל ער איז צוגעוואוינט ביז יעצט צו ליגן אויף א כר וועט ער ביידע צונעמען פאר זיך, רשי. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ונותן לה כפה, ער דארף פאר איר קויפן א שלייער איין מאל א יאר, און אויכעט שטייט אז זאל ער קויפן מלבושים פאר פופציג זוז פאר א גאנץ יאר, און שיך זאל מען קויפן יעדן יום טוב קויפן שיך. פרעגט אמר ליה ר' פפא לאביי האט ר' פפא געפרעגט אביי'ען האי תנא דער תנא שליח טוט אויס ערטלאי נאקעט ורמי מען גייט אנגעטון מסאני די שיך די מלבושים האט מען נישט ווייל מען קויפט דאך נאר מלבושים משנה לשנה און שיך דארף מען יא שיך קויפט מען ממועד למועד אמר ליה האט ער אים געזאגט, תנא דער תנא במקום הרים, ס'רעדט זיך א ארט וואס דארט איז דא אסאך בערג, במקום הרים קאי, דא וואו ס'איז דא בערג, וואס דארט רייסן זיך די שיך, דלא סגי ס'איז נישט גענוג, בלא תלתא זוגי מסאני, אויב ס'איז נישט דא קיין דריי פאר שיך, ואגב אורחיה קא משמע לן, דרך אגב וויל מיר דער תנא דערציילן, דניתבינהו ניהלה במועד, און ווען זאל ער קויפן פאר איר די שיך אין יום טוב, כי היכי דניהוי לה שמחה בגוייהו, אז זי זאל זיי האבן א שמחה ווי מען זאגט מיט די שיך. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, וכלים די מלבושים זאלן זיין של חמישים זוז, פון פופציג זוז, אמר אביי האט אביי געזאגט, חמישים זוזי פשיטי, מען מיינט פון כסף מדינה, וואס די כסף מדינה איז די ווערט פון דעם א אכטל פין די זוזי צורי ממאי פון וואנען ווייס איך דאס אז מען מיינט חמישים זוז פון מדינה אפשר מיינט מען פין צורי די וואס זענען אכט מאל אזוי פיל מדקתני ס'שטייט אין די משנה במה דברים אמורים ווען איז די חיוב צו קויפן פאר פופציג זוז בעני שבישראל אויב איז ער אן ארעמאן אבל במכובד ער איז א בכבודיגע מענטש הכל לפי כבודו ער מעסט זאך לויט זיין כבוד ואי סלקא דעתך אויב די וועסט לערנען חמישים זוז ממש אז מען מיינט ממש ווי מען זאגט כסף צורי, עני חמישים זוז מנא ליה, ער האט פופציג זוז פון צורי, אלא שמע מינה פון דעם א ראיה, חמישים זוז פשיטי אז מען מיינט פין כסף מדינה, אין דער משנה האט מען געלערנט ואין נותנין לה מען גיט איר נישט לא חדשים בימות החמה, די מלבושים די נייע קויפט מען ווינטער און נאכער טראגט זי זיי שוין זומער אויכעט, תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט מותר מזונות אין די משנה איז דאך געשטאנען וואס מען גיט איר צו עסן, אויב זי האט נישט אלעס אויפגעגעסן און ס'איז איבער געבליבן עפעס, לבעל, באלאנגט עס צום מאן. מותר בלאות לאשה, אויב מ'האט איר געקויפט נייע מלבושים און ס'איז נאך געבליבן פון די אלטע מלבושים, איז די אלטע מלבושים באלאנגען צו דער פרוי. פרעגט די גמרא למה לה, וואס דארף זי דאס האבן? אמר רחבה, האט רחבה געזאגט, שמתכסה בהן, זי טוט זיך צודעקן מיט די אלטע מלבושים, בימי נדתה ווען זי איז א נדה, כדי שלא תתגנה על בעלה, זי זאל נישט ווערן פארמיאוסט אויף איר מאן, אויב זי בימי טהרה וועט זי אנטון די מלבושים וואס זי האט זיי געהאט אנגעטון בימי נדות, קען זי ווערן אויף אים פארמיאוסט. אמר אביי, האט אביי געזאגט נקטינן, מיר ווייסן, די דין איז דאך אז די יתומים דארפן שפייזן די אלמנה, מותר בלאות אלמנה, מ'האט באשטימט פאר די אלמנה מלבושים, און מ'האט און ס'איז שוין געקומען די צייט מען קויפט איר נייע, איז די אלטע מלבושים ליורשיו, צו די יורשים.

רב אשי אמר תשמיש, זאגט די גמרא תנן מ'האט געלערנט אוכלת עמו לילי שבת בשלמא למאן דאמר אכילה, היינו דקתני אוכלת אלא למאן דאמר תשמיש, דער רבי דער וואס לערנט תשמיש אמאי נקט אוכלת איז אזוי גורס דער ב"ח פארוואס כאפט ער אן אוכלת לישנא מעליא, כאפט אן א איידעלע שפראך, כדכתיב שטייט אין פסוק, אכלה, זי טוט עסן, ומחתה פיה, זי ווישט אפ די מויל, ואמרה, זי זאגט, לא פעלתי און, איך זאג איך דארט אויך תשמיש מיטן לשון אכילה. זאגט די גמרא מיתיבי, איך דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט, רב שמעון בן גמליאל אומר, רב שמעון בן גמליאל זאגט, אוכלת בלילי שבת פרייטאג צו נאכטס ושבת. בשלמא למאן דאמר אכילה עסן, היינו דקתני פארשטיי איך וואס שטייט ושבת און שבת בייטאג, אלא למאן דאמר תשמיש, תשמיש בשבת מי איכא? והאמר רב הונא, רב הונא האט געזאגט ישראל קדושים הן ואין משמשים מטותיהן ביום ענטפערט די גמרא, האמר רבא, רבא האט דאך געזאגט בבית אפל מותר. אין די משנה האט מען געלערנט, נאכדעם ווען מען רעכנט אויס וואס מען גיט א שפייז, שטייט ואם היתה מניקה, אז זי האט געזייגט די בעיבי, איז פוחתין לה ממעשה ידיה, דארף זי נישט אזויפיל ארבעטן, ומוסיפין לה על מזונותיה, און די שפייז טוט מען איר מוסיף זיין. דרש רב עולא רבה, האט געדרשנט רב עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה ביי דער טיר פון נשיא, אף על פי שאמרו, כאטש די חכמים האבן געזאגט, אין אדם זן את בניו ובנותיו כשהן קטנים, קיין חיוב צו שפייזן בניו ובנותיו כשהן קטנים איז נישט דא, אבל זן אדער ער שפייזט קטני קטנים וואס זענען זייער קליין ווען זיי דארפן נאך אנקומען צו דער מאמע דארף ער זיי שפייזן עד כמה ביז ווען הייסט קטני קטנים עד בן שש ביז זעקס יאר אלט דארט האט מען דאך געלערנט אז נאכדעם וואס איז נישט מחיוב צו שפייזן דאך אז דער טאטע וויל ניט שפייזן ווי די וואס מען רופט אויף אים אויס, דאך אז א עורב האט רחמנות אויף די קינדער און דער מענטש האט נישט קיין רחמנות, קיין חיוב מיטן דין קאן איך אים נישט מחייב זיין, נאר איך נעם אן אנדערע מיטלען, און קטני קטנים מוז ער. כדרב אסי, אזוי ווי רב אסי האט געזאגט. דאמר רב אסי, רב אסי האט געזאגט, קטן בן שש, א קטן וואס איז אלט זעקס יאר, יוצא גייט ער ארויס בעירוב אמו, דאס הייסט די מאמע האט געמאכט א עירוב אויף צפון זייט, פארלירט זי דאך קאן זי נישט גיין אויף דרום זייט, און דער טאטע האט געמאכט דעם עירוב אויף דרום זייט קאן ער נישט גיין אויף צפון זייט, איז די מאמע קאן אים פירן ווי זי גייט, און דער טאטע קאן נישט פירן דעם קטן מיט זיך, פארוואס? ווייל ווען ביז זעקס יאר דארף ער נאך האבן צו דער מאמען, ווארף איך אים נאך דער מאמע, זע איך דאך אז ביז זעקס יאר דארף ער האבן א הילף פון די מאמע, און אזוי ווי עס ליגט דאך א חיוב אויף די מאן צו שפייזן די פרוי, ליגט אויך א חיוב צו שפייזן די קינדער וועלכע זענען צוגעבינדן צו איר. ממאי, ווי זעהן מיר דאס פון א ראיה צו רב אסי? מדקתני שטייט ביי אונז אין די משנה.

פארוואס גיט מען איר מערער שפייז ווען זי זייגט די קינד? לאו מיינט עס דען נישט משום דבעי למיכל בהדה, אזוי ווי איך גיב שפייז פאר דער מאמען, גיב איך אויך שפייז פאר דעם קינד, זע איך דאך פון דעם אן אז ווען די קינד איז קליין ליגט א חיוב אויפן טאטן צו שפייזן זאגט די גמרא, ודילמא קען זיין פאר דעם קינד דארף מען נישט געבן קיין שפייז, נאר משום דחולה היא, ווייל די מאמע דעמאלט ווען זי איז א מינקת איז זי גלייך ווי א חולה, און א קראנקע מענטש דארף האבן מערער שפייז. זאגט די גמרא, אם כן, אויב דאס איז דער טעם, ליתני, זאל מיר שטיין אם היתה חולה, מאי אם היתה מניקה, ווייזט אויס אז נישט די טייטש אז זי האט א דין פון א חולה, נאר די טייטש איז ווייל מען דארף אויך האבן שפייז פאר דעם בעיבי. וויאזוי אבער אויב כ'זאג דער טעם פון חולה וואלט געדארפט מיר שטיין חולה? וואס שטייט מיר היתה מניקה? זאגט די גמרא ודילמא, הא קא משמע לן, דאס וויל ער מיר דערציילן, דסתם מניקות חולות נינהו א סתם מניקה האט א דין ווי א חולה, איז פון דא אן נישט קיין ראיה. איתמר, מיר האבן געלערנט א באזונדערע זאך, אין דער משנה איז דאך געשטאנען מ'איז א מוסיף, איז דער ב"ח גורס מה הוא מוסיף לה, וועלכע פון די שפייז דארף ער צוגעבן דעמאלט ווען די פרוי זייגט די בעיבי,